השלמת הפרשה פון פרשת צו, מען האלט קאפיטל ז' אין פסוק ל', וואס די תורה שמועסט דא אויס די דינים פון א קרבן שלמים, זאגט דער פסוק ידיו תביאנה, זיינע הענט, פון דעם מענטש וואס ער האט מנדב געווען די בהמה, זיינע הענט זאלן ברענגען את אישי השם, די פייער קרבנות פונעם אייבערשטן, חלקים וואס גייען אויפן פייער, און א געוויסע חלק אויכעט וואס גייט גיין פארן כהן, אבער ס'רופט זיך אישי השם, וויבאלד ער באקומט דאס במתנה נאכדעם וואס מ'האט מקטיר געווען די חלבים אויפן פייער, ס'איז א בחינה אזוי ווי ער באקומט עס פונעם אויבערשטנ'ס טיש, את החלב על החזה יביאנו, די פעטנס אויף די חזה זאל ער אריינברענגען, את החזה, דעם חזה ברענגט מען להניף אותו תנופה לפני ה', נישט אויף מקטיר צו זיין אויפן מזבח, נאר מען זאל דאס אויפהייבן און וויגן צו אלע זעקס ריכטונגען פארן אייבערשטן. זאגט רש"י ידיו תביאנה, שתהא יד הבעלים מלמעלה, די הענט פון די בעל הבית איז פון אויבן, ער כאפט אן די זאכן וואס מען הייבט אויף, והחלב והחזות נתונין בה, אין זיינע הענט אריינגעלייגט, ויד כהן מלמטה, מען לערנט ארויס פון א גזירה שוה פון ביכורים, דא שטייט אז ס'דארף זיין די הענט פונעם בעל הבית בשעת די תנופה, דארט שטייט אז דער כהן זאל מאכן תנופה, לערנט מען ארויס איינס פון די אנדערע אז ס'פעלט זיך אויס ביידע זאכן, ומניפן, און אזוי הייבט מען דאס אויף אינאיינעם, און ווי תוס' שמועסט אויס אז וויבאלד דאס איז א גזירת הכתוב וואס מוז געטוהן ווערן דורך די בעלים מיט די כהן אינאיינעם, הייסט עס נישט קיין חציצה צווישן די כהן'ס הענט און די חלבים, דאס אז די בעל הבית'נס הענט ליגט דארט אינדערמיט. את אישי השם, זאגט רש"י מה הן האישים, וואס זענען די אישים? דאס וואס די פסוק זאגט ווייטער, את החלב, על החזה, יביאנו.

און ווען מען געט עס איבער צום צווייטן כהן, וואס ער איז דער וואס מאכט תנופה צוזאמען מיטן בעל הבית, נמצא החזה למעלה והחלב למטה, דעמאלטס האט מען איבערגעדרייט די זאכן, בשעת'ן אריינלייגן צו יענעם אין די הענט האט מען איבערגעדרייט, איז אויסגעקומען אז די חזה איז געווען פון אויבן, און די חלב איז געווען פון אונטן, און די סיבה דערצו איז, ווייל די חלב וואס דאס גייט ארויף אויפן מזבח איז א חשוב'ערע זאך, איז דערפאר ווען מען ברענגט עס אריין

ולאחר התנופה, נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט מאכן תנופה, נותנו לכהן המקטיר געבט מען עס איבער פאר א דריטן כהן וואס ער גייט עס ארויפלייגן אויפן מזבח, ונמצא החזה למטה, דעמאלטס דרייט מען עס נאכאמאל איבער, און מען שטעלט אויס אז די חזה זאל זיין פון אונטן, און די חלב פון אויבן, פארוואס? ווייל די חלב גייט מען דאך דארפן ארויפלייגן אויפן מזבח, און די חזה גייט פארן כהן.

למדנו, זעהט מען פון די גאנצע שמועס, ששלושה כהנים זקוקין לה, דריי כהנים האבן זיך אויסגעפעלט, בשעת מען האט געמאכט די תנופה אויף די חזה ושוק של שלמים, כך מפורש במנחות, אזוי שטייט אין מסכת מנחות, און די סיבה דערצו זאגט די גמרא ווייל ברוב עם הדרת מלך, ווי מער כהנים זאלן זיך פארן מיטן קרבן איז א גרעסערע כבוד פארן אייבערשטן. את החלב על החזה יביאנו. ואת החזה למה מביא, פארוואס ברענגט מען דא אהער די חזה? להניף אותו הוא מביאו, מען ברענגט עס נאר כדי צו מאכן תנופה, ולא שיהא הוא מהאישים, מער נישט אז דאס זאל אויכעט ארויפגיין אויפן פייער. לפי שנאמר ווייל ס'שטייט פריער אין פסוק, את אישי השם, את החלב על החזה, יכול וואלט איך פון דעם געקענט פארשטיין, שיהא אף החזה לאישים, אויכעט די חזה וועט מען ארויפלייגן אויפן פייער. איי ס'שטייט דאך אין די שפעטערדיגע פסוקים והיה החזה לאהרן ולבניו, זאגט דער מהרל, כ'וואלט געזאגט אז א חלק פון די חזה גייט פאר אהרן מיט זיינע קינדער צו עסן, און א חלק דערפון לייגט מען אויפן מזבח, מקיים צו זיין דעם פסוק, את אישי השם, את החלב על החזה יביאנו. לכך נאמר, את החזה להניף. פארדעם שטייט אין פסוק דא קלאר ארויסגעשריבן אז ניין, די חזה ברענגט מען נאר צו מאכן תנופה, און קיין איין חלק דערפון גייט נישט ארויף אויפן מזבח. דער רמבן שטעלט זיך אויף דעם פסוק אז ס'שטייט נישט דא קיין ווארט אז דער שוק, דער דיך, דער שענקל פון דער בהמה דארף מען אויכעט מאכן אויף דעם תנופה. שפעטער אין פסוק ל"ב שטייט סתם ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן, אבער דא אין דעם פסוק ווי מ'רעדט פון מאכן תנופה זאגט ער נישט קיין ווארט פון דער שוק, נאר פון דער חזה מיט די פעטנס. זאגט ער מען קען ווען זאגן פשט אז מען האט געמאכט א עקסטערע תנופה פארן שוק הימין מען האט אויפגעהויבן די חלב מיט די חזה איינמאל און שפעטער האט מען עקסטערע געמאכט תנופה אויפן שוק הימין מקיים צו זיין דאס וואס עס שטייט אין א צווייטע פסוק אז אויף שוק הימין דארף מען אויכעט מאכן תנופה אזוי שטייט שפעטער אין פרשת שמיני למעשה אבער אין חזל קוקט אויס אז מען מאכט נאר איינמאל תנופה נישט צוויי מאל. און ס'איז אויך דא א קלארע פסוק אין פרשת שמיני אז בשעת תנופה דארף זיין שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים אלעס אינאיינעם, ממילא זאגט ער די סיבה פארוואס די פסוק רעדט נאר פון די חזה איז צוליב א געוויסע דרש וואס מ'לערנט ארויס פון דעם פסוק אז אפילו אויב איינע פון די זאכן איז טמא געווארן און ס'איז נאר געבליבן די חזה, לאמיר זאגן די שוק איז טמא געווארן און נאר די חזה איז געבליבן, דארף מען נאך אלץ מאכן תנופה, און דאס לערנט מען ארויס ווייל די פסוק זאגט את החזה להניף אותו, אז אפילו ס'איז נאר דא איינע פון די זאכן מאכט מען אויכעט תנופה, אבער ס'קומט נישט ממעט זיין דעם שוק הימין, אוודאי דארף מען דאס אויכעט אויפהייבן צוזאמען מיט'ן חזה.

ווערט נישט געגעסן ווילאנג מען האט נאכנישט ארויפגעלייגט די אימורים אויפן מזבח, און וויאזוי לערנט מען דאס ארויס? ווייל בפשטות וואלט די פסוק געדארפט זאגן והיה החזה לאהרן ולבניו אנהייב פונעם פסוק, ווייל מען האט דאך יעצט געענדיגט רעדן פונעם חזה, סוף פסוק ל' רעדט מען את החזה להניף אותו תנופה לפני ה', וואלט ער געדארפט גלייך זאגן והיה לאהרן ולבניו, און נאכדעם רעדן וואס מען טוט מיט די חלב. ווייל ער האקט דא איבער און ער ווארפט אריין א ווארט מיט די חלב, זעהן מיר פון דעם אז דאס איז א תנאי, מען מוז אויסווארטן, קודם לייגט מען ארויף די חלב אויפן מזבח און הערשט נאכדעם קען די חזה גיין פאר אהרן מיט זיינע קינדער. פסוק ל ב, ואת שוק הימין, דעם רעכטן שוק, תתנו זאלט עטס געבן תרומה אן אפשיידונג לכהן פארן כהן, מזבחי שלמיכם, פון די שעכטונג פון ענקערע שלמים, דאס איז א חלק פון די פלייש וואס דער בעל הבית וואלט ווען געמעגט עסן, און ער געבט עס איבער פארן כהן, זאגט די ספורנו אז ער ווייזט מיט דעם אז ער וויל עפעס צוטיילן א מתנה פאר דעם באדינער פונעם קעניג, וויבאלד דער כהן טוט באדינען דעם אייבערשטן, גיבט ער אים אוועק פון זיין פלייש א מתנה.

און דאס זאגט רש י רופט זיך אן דער שוק, און די אויבערשטע חלק דאס ווערט שוין אנגערופן די קולית, איז רש י מסביר אז פון די פרק של ארכובה דאס מיינט די פיס איז דאך איינגעטיילט אין צוויי באזונדערע קניען, ס'האט צוויי חלקים ווי ס'שטעלט זיך צוזאם די ביינער, פון די פרק של ארכובה הנמכרת עם הראש דאס איז די אונטערשטע קני, ביז די פרק האמצעי די מיטעלסטע קני וואס ס'רופט זיך אן סובך של רגל. פסוק ל ג. המקריב את דם השלמים, דער וואס איז מקריב די בלוט פונעם שלמים, דאס מיינט א כהן וואס ער איז ראוי צו שפריצן די בלוט פונעם שלמים, ואת החלב, און א כהן וואס ער איז ראוי צו דעמפן די פעטנס פונעם שלמים, מבני אהרן פון די קינדער פון אהרן, לו תהיה שוק הימין למנה, פאר אזא איינעם זאל זיין דער רעכטער שענקל פאר א פארציע. זאגט רשי, המקריב את דם השלמים וגומר, מי שהוא ראוי לזריקתו ולהקטיר חלביו, נאר אזא איינער מעג דאס באקומען צוגעטיילט, יצא טמא בשעת זריקת דמים או בשעת הקטר חלבים שאינו חולק בבשר, א כהן וואס ער איז טמא געווען בשעת מען האט געשפריצט די בלוט, אדער בשעת מען האט געדעמפט די פעטנס, קען ער נישט באקומען צוגעטיילט פון די פלייש פונעם שלמים. דא לייגט רשי צו מער ווערטער ווי אויבן ביים חטאת, די הלכה אז מען מוז זיין ראוי צו טוהן די עבודה איז שוין געשטאנען ביים חטאת אויכעט, און דארט האט רשי נאר געזאגט אז דער כהן מוז זיין ראוי בשעת'ן שפריצן די בלוט, דא ווארפט ער אריין א ווארט אויכעט וועגן הקטר חלבים, ווייל אין פסוק שטייט קלאר ארויסגעשריבן ואת החלב. ממילא פון די פסוק איז א ראיה צו די שיטה פון אבא שאול וואס ער זאגט אז דער כהן כדי צו באקומען צוגעטיילט פון די חזה ושוק מוז ער זיין ראוי אויכעט בשעת הקטר חלבים ס'איז נישט גענוג אז ער איז ראוי בשעת זריקת דמים. פסוק ל' ד כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה ווייל די בריסט קאסטן וואס מען טוט וויגן צו אלע פיר זייטן און דעם שענקל וואס מען טוט אויפהייבן און אראפנידערן וואס באמת האט מען געמאכט סיי תנופה און סיי תרומה מיט ביידע זאכן, אבער אין די פסוקים רופט זיך עס עפעס אזוי אן, די תנופה אויפן חזה און די תרומה אויפן שוק. לקחתי דאס האב איך גענומען זאגט דער אייבערשטער, מאת בני ישראל פון די אידישע קינדער מזבחי שלמיהם, פון די שעכטונג פון זייערע שלמים, ואתן אותם, און איך האב זיי געגעבן לאהרן הכהן צו אהרן דער כהן, ולבניו און צו זיינע זין לחוק עולם, עס איז אן אייביגע געזעץ מאת בני ישראל פון די אידישע קינדער. זאגט רשי, תנופה, תרומה. מוליך ומביא, מעלה ומוריד, תנופה מיינט אז מען וויגט עס און מען פירט עס צו אלע פיר זייטן, און דאס איז א רמז אז מען בעט אז ס'זאל אפגעהאלטן ווערן די שלעכטע ווינטן, און תרומה מיינט אז מען הייבט עס אויף, און אז מען הייבט אויף אטאמאטיש דארף מען דאך עס אראפנידערן, דאס קומט מרמז זיין אז מען בעט אז ס'זאל נישט קומען קיין שלעכטע טוי. פסוק ל' ה זאת משחת אהרן, דאס איז די גרויסקייט פון אהרן, ומשחת בניו און די גרויסקייט פון זיינע קינדער, וואס זיי באקומען צוגעטיילט מאישי השם, פון די פייער קרבנות פונעם אייבערשטן געבט מען זיי א חלק, דאס איז זייער גרויסקייט מער ווי זייערע ברידער די לוויים און די ישראלים, אז זיי מעגן עסן פון די הייליגע קרבנות, און דאס איז א שכר אויף זייער עבודה. ס'דא וואס טייטשן זאת משחת אז דאס איז די שכר פונעם זאלבינג פון אהרן און פון זיינע קינדער אז זיי באקומען צוגעטיילט די חלקים פון די אשי ה' און דאס האט זיך אנגעהויבן ביום הקריב אותם לכהן לה' אין די טאג וואס ער האט זיי דערנענטערט צו באדינען פארן אייבערשטן פון דעם טאג און ווייטער איז געווארן א מצוה אז מען זאל זיי צוטיילן סיי די חזה ושוק פון די שלמים און סיי פון יעדע פון די קרבנות וואס מען געבט געוויסע זאכן פארן כהן צום ביישפיל פון א עולה געבט מען אים די הויט פון א חטאת ואשם געבט מען אים די פלייש פון די תודה באקומט ער די ברויטן מיט די חזה ושוק און די זעלבע זאך פון די שלמים די אלע זאכן דאס איז א שכר פאר אהרן און זיינע קינדער אויף דעם וואס זיי באדינען דעם אייבערשטן מיט די אלע קרבנות. פסוק ל ו, אשר ציוה ה' וואס דער אייבערשטער האט באפוילן, לתת להם, צו געבן דאס פאר זיי, ביום משחו אותם, אין דעם זעלבן טאג וואס ער האט זיי געלאזט זאלבן, מאת בני ישראל, פון די אידן, דאס מיינט, אז אין דעם טאג וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל זאלבן אהרן מיט זיינע קינדער, האט ער באפוילן אז פון די אידן זאל מען זיי געבן די אלע מתנות, פון יענעם טאג און ווייטער. חוקת עולם לדורותם, דאס איז אן אייביגע געזעץ צו אלע דורות שפעטער. פסוק ל' ז, זאת התורה, דאס וואס מיר האבן געלערנט ביז אהער, איז די לערנונג, לעולה, פארן קרבן עולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, לערנט רשי אז דאס מיינט די מנחת חביתן וואס איז געווארן אויסגעשמועסט פריער אין די סדרה, וואס ווען א כהן קומט אריין די ערשטע מאל צו טון די עבודה ברענגט ער א מנחת חביתן און דאס רופט זיך אן מילואים, דעמאלט מיט דעם ווערט ער ערפילט צו זיין א כהן. אנדערע זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די פרשת המילואים וואס מ'האט געלערנט אין פרשת תצוה, ולזבח השלמים, און אויף די קרבנות שלמים. די פסוק הייבט אן זאת התורה, דרש'נען חזל פון דעם אז ווען איינער לערנט די דינים פון עולה איז כאילו ער האט מקריב געווען א עולה, און אזוי ווייטער מיט א מנחה מיט א חטאת מיט א אשם מיט מילואים מיט שלמים, אויב מען לערנט די הלכות פון א קרבן איז עס אזוי ווי מען האט געמאכט דעם קרבן אליין, נאך זאגן חזל זאת התורה אויב איינער לערנט תורה איז דאס חשוב אזוי ווי אלע קרבנות אינאיינעם. דער רבינו בחיי זאגט אז ער הייבט אן אין דעם פסוק רעדן פון עולה ווייל דאס איז די חשוב'סטע קרבן, ס'גייט אינגאנצן ארויף פאר'ן אייבערשטן, און ער ענדיגט מיט שלמים, ווייל ס'איז זייער פאסיג צו ענדיגן מיט א זאך וואס ברענגט שלום אויף די וועלט, שלום איז א גוטע אויסלאז, ס'איז זייער פאסיג מיט דעם צו ענדיגן. זאגט רשי ולמילואים, ליום חינוך הכהונה, די טאג וואס מ'האט מחנך געווען א כהן צו טון די עבודה, האט ער געדארפט ברענגען א מנחת חביתן, די הלכה דערפון איז אויך געווארן אויסגעשמועסט פריער אין די סדרה. פסוק ל' ח, אשר ציוה ה' את משה בהר סיני, וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו אויפן בארג סיני אלע כללים ופרטים און דקדוקים פון יעדע מצוה און אויכעט פון די אלע קרבנות וואס מען האט פריער אויסגעשמועסט, עקסטער דעם, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה' במדבר סיני, ווען די טאג וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר אידישע קינדער זיי זאלן מאכן זייערע קרבנות פארן אייבערשטן אין מדבר סיני, האט דער אייבערשטער עקסטער נאכאמאל אויסגעשמועסט מיט משה די אלע דינים, דאס מיינט אז בשעת מעשה ווען ס'איז געקומען און מ'האט געהאלטן ביים אויפשטעלן דעם משכן, ס'איז געוועזן די ערשטע טאג פון די שבעת ימי המילואים, איז ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר, וואס דאס איז געווען אין די מדבר סיני, און דארט האט ער אים איבערגעזאגט נאכאמאל די אלע פרשיות וואס ער האט אים שוין געהאט קלאר אויסגעלערנט אויכעט בהר סיני. דער רמבן שמועסט דא אויס אז איידער די פרשה פון דגלים וואס מען לערנט אין אנהייב ספר במדבר איז די אוהל מועד נישט געווען צווישן די מחנות, נאר ס'איז געווען אויפגעשטעלט פארנט פונעם בארג סיני, און דארטן האט זיך גערופן מדבר סיני. טייטשט ער דעם פסוק אשר ציוה ה' את משה בהר סיני, זאלסט אבער נישט מיינען ממש אויפן בארג האט דער אייבערשטער געלערנט מיט משה די אלע דינים, נאר ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה' במדבר סיני, זאלסט אבער נישט מיינען אז די במדבר סיני רעדט מען שפעטער ווען מ'האט שוין גענומען דעם אוהל מועד אוועק פונעם הר סיני, מ'האט זיך געשטעלט צווישן די דגלים, ניין, פאר דעם שרייבט ער אנהייב פסוק אויך בהר סיני, זאלסט וויסן אז מען רעדט דא פון די צייט וואס די אוהל מועד איז געשטאנען פארנט פונעם הר סיני, און ס'האט זיך אנגערופן יענע צייט במדבר סיני. קאפיטל ח', פסוק א', וידבר ה' אל משה לאמור, גייט מען דא צוריק צו די שבעת ימי המילואים, וואס די צוואה דערפון איז געוועזן אין סוף פרשת תצוה, דארט שטייט פונקטליך אויסגעשמועסט וואס מען זאל טון פון כ ג אדר ביז ראש חודש ניסן, די זיבן טעג וואס מען האט יעדן טאג אויפגעשטעלט די משכן, געמאכט פארשידענע קרבנות וואס די פסוקים רעכענען דא אויס, און מען האט עס שפעטער צענומען. און דא גייט שטיין וויאזוי מ'האט עס למעשה אויסגעפירט. פסוק ב', זאגט דער אייבערשטער צו משה, קח את אהרן ואת בניו איתו, נעם דעם אהרן און זיינע קינדער מיט אים, ואת הבגדים, און די קליידער זייערע, ואת שמן המשחה דאס זאלבאויל, ואת פר החטאת, די באקאנטע שטיר פונעם חטאת וואס מ'האט שוין אויסגעשמועסט אין פרשת תצוה, ואת שני האילים, די צוויי באקאנטע ווידערן, איינס איז געוועזן א עולה, די אנדערע איז געווען א שלמים, ואת סל המצות און די קערבל פון דריי סארטן מצות, וואס מ'האט געברענגט צען פון יעדע מין. זאגט רשי קח את אהרן, פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, די פרשה איז שוין געזאגט געווארן זיבן טעג פאר מ'האט אויפגעשטעלט דעם משכן ענדגילטיג אין ראש חודש ניסן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, הגם אין פרשת פקודי האט מען שוין גערעדט פון די אלף ניסן ווען מ'האט אויפגעשטעלט דעם משכן, אין פרשת ויקרא און צו האבן מיר שוין גערעדט ווי דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו דארט אין די משכן, איז לכאורה די פרשה דא וואלט געדארפט שטיין פריער, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ס'איז דא אסאך אזעלכע פרשיות וואס זענען נישט געשריבן געווארן אין פלאץ, ס'איז נישט דא קיין פריער און שפעטער אין די תורה, אוודאי האט אלעס א חשבון פארוואס אזוי געשריבן, אבער ס'מוז נישט זיין אלעס געשריבן אין די רייע לויט ווי אזוי עס האט פאסירט. קח את אהרן, זאגט רשי א מענטש קען מען נישט נעמען מיט געוואלד, מען קען אים נישט שלעפן דאס הייסט נישט גענומען, יענעמס נפש ווערט נאכנישט איבערגענומען פון דעם, נאר קחנו בדברים ומשכהו נעמען א מענטש מיינט ווען מען טוט אים מיט ווערטער איבעררעדן און ער קומט, וואסערע ווערטער האט מען אים גראד געדארפט זאגן, שטייט אין תורת כהנים אז אהרן איז געווען באזארגט אז אפשר האט ער נאך א שטיקל פלעק פון די מעשה העגל און מען האט אים געדארפט בארואיגן און זאגן אז דער אייבערשטער האט אים שוין מוחל געווען און אזוי איז ער געקומען רואיגערהייט טוהן די עבודה ואת פר החטאת אלו הנאמרים בענין צוואת המילואים בואתה תצוה די זעלבע קרבנות זענען געזאגט געווארן ביים באפעלן אויף די מילואים טעג אין פרשת תצוה ועכשיו ביום ראשון למילואים חזר וזרזו בשעת מעשה יעצט ווען מען האט שוין געהאלטן ביים ערשטן טאג פון די מילואים האט ער אים נאכאמאל צוגעפלייסט און איבערגעזאגט נאכאמאל די פרשה בשעת מעשה פסוק ג', ואת כל העדה און די גאנצע געמיינדע הקהל פארזאמל אל פתח אוהל מועד צום טיר פונעם אוהל מועד, דאס מיינט אז אלע אידן זאלן אריינקומען אין די חצר המשכן, א קליינע שטח פון צוויי סאה פלאץ, זאגט רשי הקהל אל פתח אוהל מועד, זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה, דאס איז איינע פון די פלעצער וואס א קליינע שטח האט פארנומען און ס'האט געקענט ארייננעמען אין זיך זייער אסאך מענטשן, ווי די מדרש תנחומא שמועסט אויס, אז ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל איינזאמלען די גאנצע געמיינדע האט ער געפרעגט קיין וואו? האט ער געזאגט אל פתח אוהל מועד, האט משה רבינו געזאגט רבונו של עולם, זעקס הונדערט טויזנט מענער? פון צוואנציג און העכער, מיט נאך זעקס הונדערט טויזנט וואס זענען יונגער פון צוואנציג, ווי קען איך זיי א אלע אראפשטעלן ביים טיר פון אוהל מועד? האט אים דער אייבערשטער געזאגט, דו וואונדערסט דיך אויף דעם? געב א קוק, דער הימל, וואס איז דער הימל צוזאמגעשטעלט פון? ס'איז אזוי ווי די הייטל פון א אויג, אזא דינע קליינע זאך איז דאס געווען, און איך האב עס אויסגעצויגן פון איין עק וועלט ביזן אנדערן, הנוטה כדוק שמים וימתחם כאוהל לשבת. לעתיד לבוא זאגט דער אייבערשטער, וואס מיינסטו גיי איך טון, ס'גייען אויפשטיין אלע מענטשן תחיית המתים פון אדם הראשון ביז תחיית המתים, אלע דורות וועלן אויפשטיין, וואו מיינסטו וועט זיין פלאץ, מענטשן וועלן זיך אפרעדן צר לי המקום, איך וועל אויסברייטערן די פלאץ, און די זעלבע זאך האט דער אייבערשטער דא געטון, ס'איז געווארן, דער חצר המשכן איז געווארן זייער ברייט און ס'איז געווען פלאץ פאר יעדן איינעם. די סיבה פארוואס מען האט דא געדארפט האבן די גאנצע עולם פארזאמלט, שטייט אין תורת כהנים, כדי די אידן זאלן אלע צוזען ווי אהרן און זיינע קינדער ווערן אויסגעקליבן, און ווי מען טוט מיט זיי די אלע גרויסקייטן, מען שפריצט אויף זיי די שמן המשחה מיט די בלוטן, און פון יעצט און ווייטער וועלן זיי נוהג זיין בקדושה אין אלע כהנים. די נציב זאגט אז ס'איז געווען נאך א סיבה דערביי, ווייל ווען מען לערנט גרונטליך אדורך די פרשה פון וזה הדבר אשר תעשה להם אין סוף פרשת תצוה, און מען קוקט איבער די פסוקים דא וואו ס'שטייט וויאזוי מ'האט למעשה געטון, וועט מען זען פארשידענע שינויים, וועט מען אויך אויסשמועסן שפעטער באריכות, ממילא קען זיך דאכטן פאר איינעם, אז משה רבינו האט דא עפעס משנה געווען, ער האט געטון אנדערש ווי מען האט אים געהייסן, זאגט ער ניין, עס איז דא תורה שבכתב און עס איז דא תורה שבעל פה, די אלע זאכן וואס משה רבינו האט געטון אנדערש ווי מען זעט געשריבן אין די פסוקים, איז ווייל ער האט געהאט בקבלה, על פה האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז עס דארף נישט זיין אזוי ווי עס שטייט דארטן ארויסגעשריבן אין פסוק, נאר מען דארף טון אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים איבערגעגעבן פה אל פה. ממילא האט ער פארזאמלט יעדן איינעם, כדי יעדער איינער זאל דא זען און זיך איבערצייגן די גרויסקייט פון תורה שבעל פה, אז אפילו משה רבינו וועט טון אנדערש ווי וואס ס'שטייט ארויסגעשריבן אין פסוק, ווייל די קבלה איז די זאך אויף וואס מיר פארלאזן זיך, זאגט ער פאר דעם טרעפט מען מערערע מאל אין די פרשה שטייט כאשר ציוה ה' את משה, ווייל אפילו מען האט משנה געווען פון די פשטות הכתובים אין פרשת תצוה זאלסטו וויסן אז יעדע קלייניקייט איז געטון געווארן לויט ווי דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן פאר משה רבינו בקבלה תורה שבעל פה. פסוק ד' ויעש משה כאשר ציוה ה' אותו, משה רבינו האט טאקע געטון אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים באפוילן, ער האט גענומען אהרן, מיט זיינע קינדער, מיט די בגדים, מיט די שמן המשחה, מיט די אלע קרבנות, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד, און די געמיינדע האט זיך פארזאמלט צום טיר פון אוהל מועד, זאגט דער אור החיים הקדוש, אדער מיינט עס אז זיי זענען אליין געקומען, זיי האבן נישט געווארט אז מען זאל זיי רופן, זיי האבן געזען ווי משה רבינו רישט זיך צו טון דא עפעס מיט אהרן און מיט די קינדער זענען זיי שנעל געקומען, אדער מיינט עס אז דער פסוק וויל טאקע מודיע זיין אז ס'איז געוועזן מועט מחזיק את המרובה, יעדער איז אנגעקומען און ס'איז געווען ברייט פלאץ פאר יעדן. פסוק ה'. ויאמר משה אל העדה, האט משה רבינו געזאגט צו די געמיינדע זה הדבר אשר ציוה ה' לעשות, דאס איז די זאך וואס דער אייבערשטער האט באפוילן צו טון. זאגט רש"י זה הדבר, דברים שתראו שאני עושה לפניכם, די זאכן וואס עטץ וועט זען אז איך מאך דא פאר ענק, ציווני הקדוש ברוך הוא לעשות, יעדע זאך האט מיר דער אייבערשטער באפוילן צו טון, ואל תאמרו און עטץ זאלטס נישט זאגן לכבודי צוליב מיין כבוד ולכבוד אחי און פאר די כבוד פון מיין ברודער אני עושה טו איך דאס. שמועסט רש"י אויס, כל הענין הזה דפרשת המילואים פירשתי בואתה תצוה, רש"י זאגט אז ער גייט נישט צופיל מאריך זיין אויסשמועסן יעדע זאך פון די פסוקים, ווייל די זאכן זענען שוין שיין אויסגעשמועסט געווארן אין פרשת תצוה. דער אור החיים הקדוש זאגט אז דער זה הדבר אשר ציווה ה' לעשות קומט זאגן אז די אידן זאלן זיך נישט ווינדערן וויאזוי מעג משה רבינו זיך אזוי אראפלאזן און גיין טובל'ן אהרן מיט די קינדער און זיי אנקליידן און טוען די אלע זאכן פאר זיי וואס ס'קוקט אויס ווי א ביליגע ארבעט, ער איז דאך געוועזן ויהי בישורון מלך און א מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ממילא האט ער זיי קלאר געזאגט דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער האט מיר געהייסן צו טון, און הפה שאסר, דער זעלבער מויל כביכול וואס האט געזאגט אז א מלך קען נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד, דער זעלבער מויל האט געזאגט אז איך זאל דאס טון, ממילא די איינע מאל מעג איך מיך אזוי אראפלאזן און באדינען אהרן מיט זיינע קינדער, ווייל אזוי איז דער רצון פונעם אייבערשטן. דער העמק דבר זאגט, אזוי ווי האט מען פריער געשמועסט, אז ער וויל זיי דא זאגען אז יעדע זאך וואס זיי וועלן דא זעהן, יעדע פרט ופרט, זאלן זיי וויסן אז דאס איז בקבלה, אזוי האט דער אייבערשטער אים איבערגעגעבן צו מאכן, אפילו ווען ס'איז זיך סותר מיט די פסוקים פון פרשת תצוה. פסוק ו', ויקרב משה את אהרן ואת בניו, משה רבינו האט דערנענטערט אהרן מיט זיינע קינדער, וירחץ אותם במים, און ער האט זיי געוואשן אין וואסער, ווי רש"י זאגט אין פרשת תצוה דאס מיינט אז זיי האבן זיך געטובלט אין א מקווה, דער אבן עזרא זאגט דא אז דאס מיינט אז מען האט זיך אפגעוואשן מיט די וואסער פון די כיור, אבער דער מלבים זאגט אז במים מיינט געווענליך אין א מקווה, שטייט נישט סתם ירחצו מים וואס דאס מיינט פונעם כיור, נאר געהעריג זיך וואשן אין א מקווה, און ער וואונדערט זיך אביסל דער מלבים וואו איז געווען דא א מקווה ביים פתח אוהל מועד, ס'שטייט דא ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אותם במים איז משמע אז ער האט זיי גערופן דא וואו זיי זענען געשטאנען האט ער זיי גערופן צו די מקווה. פסוק ז' ויתן עליו את הכתונת ער האט גענומען דעם אהרן און ארויפגעלייגט אויף אים דעם אונטערשטן העמד ויחגר אותו באבנט האט אים ארומגעגארטלט מיט דעם גארטל וילבש אותו את המעיל האט אים אנגעקליידעט מיטן אויבערהעמד ויתן עליו את האפוד האט ארויפגעלייגט אויף אים דעם אפוד ויחגר אותו האט אים ארום געגארטלט בחשב האפוד מיט דעם גארטל פונעם אפוד ויאפוד לו בו ער האט אים שיין באצירט מיט דעם ער האט עס שיין מסדר געווען. דער רמבן זאגט אז אפילו ס'שטייט פריער אין פסוק ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אותם במים איז מסתבר אז ער האט זיך קודם אפגעגעבן מיט אהרן ער האט אים געטובל'ט און אנגעטון און נאכדעם האט ער זיך עקסטרא אפגעגעבן מיט די קינדער. פסוק ח'. וישם עליו את החושן, ער האט ארויפגעלייגט אויף אהרן דעם חושן ויתן אל החושן את האורים ואת התומים, ער האט אריינגעלייגט אין א קנייטש פונעם חושן די הייליגע שם וואס ער רופט זיך אן אורים ותומים ווייל דורך דעם האט עס באלאכטן די אותיות וואס זענען געווען אויף די שטיינער און ס'האט ארויסגעגעבן גאנצע קלארע ענטפערס, זאגט רש"י את האורים כתב של שם המפורש. פסוק ט'. וישם את המצנפת על ראשו, ער האט ארויפגעלייגט דעם היטל אויף אהרן'ס קאפ, וישם על המצנפת אל מול פניו, ער האט ארויפגעלייגט אויף דעם היטל אקעגן דעם פנים פון אהרן את ציץ הזהב, די גאלדענע בלעך נזר הקודש, די הייליגע קרוין, כאשר ציוה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, זאגט רש"י, וישם על המצנפת, מיינט נישט אז די ציץ איז געליגן אויף די מצנפת, די בלעך אליין איז דאך געוועזן אויפן שטערן, נאר פתילי תכלת, די פעדעמער פון בלוי וואל, הקבועים בציץ וואס זענען געווען אריינגעפאסט אינעם ציץ, נתן האט ער ארויפגעלייגט על המצנפת, אויפן היטל, ס'איז געווען פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט און פון די מיט אויף ארויף, און ס'איז געווען אלע צאמגעבינדן פון אונטן, און אזוי האט זיך עס געהאלטן אויף דעם היטל, נמצא הציץ תלוי במצנפת, ס'האט זיך געהאלטן די ציץ דורכן היטל, פאר דעם רופט זיך עס אן אז ס'איז געוועזן על המצנפת. פסוק י, ויקח משה, משה רבינו האט גענומען את שמן המשחה די זאלבאויל, וימשח און ער האט געזאלבט את המשכן ואת כל אשר בו, די משכן, די ברעטער פון די משכן אליין, און אלע כלים וואס זענען געווען אין דעם, ויקדש אותם און ער האט זיי געהייליגט. זאגט די רמבן, אין פרשת תצוה שטייט, אז מען זאל קודם זאלבן די משכן און ערשט נאכדעם נעמען אהרן און אים אנטון, אבער משה רבינו האט פארשטאנען אז ס'איז בעסער ווען אהרן הכהן איז שוין גרייט אנגעטון און ער זאלבט די משכן און די כהנים אינאיינעם, אז זיי זאלן אלע אריינקומען צו די קדושה אין די זעלבע צייט, אז די משכן זאל גלייך האבן גרייט די באדינער זיינע וואס זיי גייען טון אין אים די עבודה. פסוק י א, ויז ממנו, און ער האט געשפריצט פון די שמן המשחה על המזבח שבע פעמים, זיבן מאל האט ער געשפריצט אויף דעם דאך פון די מזבח, וימשח את המזבח, עקסטער דעם האט ער געשמירט און געזאלבט פון די שמן המשחה אויפן מזבח ואת כל כליו און אויף אלע זיינע כלים. ואת הכיור און די האנטפאס ואת כנו און זיין שטעלע, לקדשם, ער האט זיי אלע געזאלבט כדי זיי צו הייליגן. זאגט רש י, ויז ממנו על המזבח, לא ידעתי היכן נצטווה בהזאות הללו, איך ווייס נישט וואו ער איז באפוילן געווארן מיט די שפריצונגען, ס'שטייט נישט אין ערגעץ אז אויסער זאלבן די מזבח זאל ער אויכעט שפריצן פון די שמן המשחה אויפן מזבח. זאגט דער רמב ן, ס'קען זיין אז וויבאלד ס'שטייט דארטן אין פרשת תצוה וקדשת את המזבח און ס'שטייט א איבריגע לשון והיה המזבח קודש קדשים פון דעם האט משה רבינו פארשטאנען אז ס'איז נישט גענוג סתם א משיכה נאר מ'דארף עקסטער שפריצן אויף דעם פונקט ווי ביי די כהנים האט מען געדארפט זיי אנשפריצן און מיט דעם זענען זיי געזאלבט געווארן אזוי אויכעט האט מען געדארפט טון פאר די מזבח. דער מהרל שמועסט אויס אז די מזבח איז דאך געוועזן אנגעפילט מיט זאמד איז די משיכה וואס מען זאלבט עס העלפט טאקע פאר די חלק הנחושת פון ארום און ארום, אבער וואס טוט זיך מיט די זאמד, וויאזוי איז די זאמד הייליג געווארן אז מען זאל קענען אויף דעם מאכן קרבנות, פאר דעם האט מען געדארפט נעמען פון די שמן המשחה און שפריצן זיבן מאל על המזבח און אזוי איז אויכעט די ערד געווארן הייליג. ס'שטייט דא א לשון לקדשם, זיי צו הייליגן, זאגט דער משך חכמה אז די מזבח איז נאכנישט יעצט פארטיג געווארן די קדושה דערפון, נאר שפעטער ווען מען האט גענומען פון די בלוטן און ארויפגעלייגט אויפן מזבח, דעמאלטס איז פארטיג געווארן די קדושה דערפון, נאר ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט און געענדיגט שפעטער, לקדשם אז שפעטער זאל עס ווערן אינגאנצן הייליג. די זעלבע זאך זאגט ער דא אין פסוק י ב, ויצק משמן המשחה על ראש אהרן, משה רבינו האט ארויפגעגאסן פון די זאלב אויל אויף אהרן'ס קאפ, וימשח אותו און ער האט אים אויכעט געזאלבט צווישן די אויגן ברעמען, און ארומגעשמירט מיט די פינגער, געמאכט אז ס'זאל זיך צאמקומען די צוויי אוילן וואס איז געוועזן אויפן קאפ, און אויכעט צווישן די אויגן האט ער געמאכט א שטרייך צווישן פון איינס ביז די אנדערע, לקדשו, אים צו הייליגן. יעצט איז נאכנישט געווען די גמר הקדושה, נאר שפעטער, ווען מ'האט געשמירט אויף זיי פון די בלוט און געשפריצט אויף זיי פון די שמן המשחה פון די בלוטן, דעמאלטס האט זיך געענדיגט זייער קדושה, דא איז נאר געווען אזוי ווי אנצוהייבן לקדשו, שפעטער זאל ער ווערן אינגאנצן הייליג. זאגט רשי, ויצוק. וימשח, בתחילה יוצק על ראשו, קודם האט מען געגאסן אויף אהרן'ס קאפ, ואחר כך נותן בין ריסי עיניו נאכדעם האט מען אים געגעבן צווישן די אויגן ברעמען, נאך זאלב אויל, ומושך באצבעו מזה לזה, און מען האט געצויגן מיט די פינגער, געמאכט א שטרייך פון איינס צו די אנדערע. פסוק י ג, ויקרב משה את בני אהרן, נאכדעם האט משה רבינו דערנענטערט די קינדער פון אהרן וילבישם כתנות, ער האט זיי אויכעט אנגעקליידעט מיט די העמדער זייערע, ויחגור אותם אבנט, ער האט זיי ארומגעגארטלט מיטן גארטל, ויחבוש להם מגבעות, ער האט זיי ארומגעקניפט מיט די היטן, ס'איז געווען אזא לאנגע סחורה וואס מ'האט ארומגעדרייט דעם קאפ, כאשר ציוה השם את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה, זאגט רשי ויחבוש לשון קשירה, ס'שטייט נישט דא, נישט ביי אהרן און נישט ביי זיינע קינדער, די לעצטע בגד, וואס דאס איז די מכנסיים, ווייל די מכנסיים, דאס האבן זיי אליינס אנגעטון נאך פארדעם, משה רבינו האט זיי נאר אנגעטון פון די כתונת און ווייטער. ביי די קינדער פון אהרן זאגט דער רמב ן, שטייט נישט קיין ווארט אז מען האט זיי געזאלבט, נאר מען פארשטייט עס אליין אז ער האט געטון מיט זיי אזוי ווי ער האט געטון מיט זייער טאטן, אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת פקודי ומשחת אותם כאשר משחת את אביהם, שפעטער וויל ער זאגן אז קיין יציקה איז נישט געווען ביי די קינדער נאר ביי אהרן אליין, מען טרעפט נישט דעם לשון ביי די קינדער. און צום סוף זאגט ער אז ס'קען זיין אז משיחה איז אויך נישט געווען ביי זיי נאר א הזאה, מ'האט געשפריצט אויף זיי פון די שמן המשחה, דאס איז געוועזן ביי זיי די גאנצע משיחה. פסוק י ד, ויגש את פר החטאת, משה רבינו האט נאנט געברענגט דעם שטיר פונעם חטאת, וואס רש י זאגט אין פרשת תצוה אז דאס איז געקומען מכפר זיין אויפן חטא העגל, ויסמוך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת, אהרן מיט זיינע זין האבן זיך אנגעלאנט זייערע הענט אויף די קאפ פון דעם שטיר פונעם חטאת שטייט דא א לשון יחיד ויסמוך אהרן ובניו, דאס קומט לערנען אז יעדער האט זיך באזונדער אנגעלאנט, נישט צוזאמען. פסוק ט ו, וישחט, זאגט די תרגום יונתן, משה רבינו האט עס גע'שחט'ן, אנדערע זאגן אז אפילו ביי די שבעת ימי המילואים איז אויכעט שחיטה כשר דורך א זר. ויקח משה את הדם, און משה רבינו האט גענומען דאס בלוט ויתן און ער האט עס געגעבן מיט זיין פינגער על קרנות המזבח, אויף די ווינקלען פון די מזבח, די קרן וואס שטארט ארויס פון אויבן, סביב ארום און ארום אויף אלע פיר זייטן באצבעו מיט זיין צווייטע פינגער, די אצבע פינגער פון די רעכטע האנט, ויחטא את המזבח, און ער האט גערייניגט די מזבח פון יעדע סארט פרעמדקייט, מען האט עס יעצט אריינגעברענגט די ערשטע מאל צו די קדושה, אדער ווי ס'שטייט אין תרגום יונתן, אז אויב ס'איז געוועזן א איד וואס ער האט מנדב געווען געלט פאר די משכן און פאר די מזבח געצווינגענערהייט, נאר ווייל ער האט זיך דערשראקן אז מען רופט אויס אז יעדער זאל ברענגען, און ער האט זיך געשעמט פון א צווייטן און פארדעם האט ער געברענגט, פון דעם איז געקומען די כפרה מיטן חטאת, און ווי רשי זאגט אין פרשת תצוה, אפשר האבן מענטשן מנדב געווען פון גזל, פארדעם האט מען געדארפט רייניגן די מזבח.

פסוק טז, ויקח און ער האט גענומען את כל החלב די גאנצע פעטנס אשר על הקרב וואס איז אויף די געדערים ואת יתרת הכבד און די רויט פלייש פון די לעבער צוזאמען מיט א שטיקל פון די לעבער אויך, ואת שתי הכליות און די צוויי נירן ואת חלבהן און זייער פעטנס ויקטר משה המזבחה און משה רבינו אליין האט עס ארויפגעדעמפט אויפן מזבח. זאגט רשי ואת יתרת הכבד, דא אין די פרשה שטייט נישט על הכבד אבער אין פרשת תצוה שטייט עס יא, וואס פון דארטן לערנט מען ארויס לבד הכבד, אז דאס מיינט אויסער א שטיקל פון די לעבער שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה, מען האט גענומען אויכעט א שטיקל פון די לעבער צוזאמען מיט איר. פסוק יז ואת הפר, און די שטיר אליינס, וואס דאס קומט מרבה זיין די קאפ און די פיס, און די געדערים פון אינעווייניג, זאכן וואס די פסוק שמועסט נישט קלאר ארויס, ואת עורו, און זיין הויט ואת בשרו, און זיין פלייש ואת פרשו, און זיין שמוץ, שרף, האט משה רבינו אליינס פארברענט, אדער געלאזט פארברענען דורך א ציווי, באש, אין פייער מחוץ למחנה אינדרויסן פון די מחנה, כאשר ציווה ה' את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו. זאגט רשי אין פרשת תצוה אז דאס איז פון די איינציגע מאל וואס מען טרעפט אז א חטאת חיצונה וואס מען האט נישט אריינגעטראגן די בלוט אינעווייניג איז פארברענט געווארן מחוץ למחנה. פסוק יח ויקרב את איל העולה, ער האט דערנענטערט דעם ווידער וואס מען גייט מאכן פאר אן עולה. ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל, אהרן מיט זיינע זין האבן זיך אנגעליינט זייערע הענט אויף די קאפ פון דעם ווידער, פסוק יט וישחט און ער האט עס געשחטן ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב משה רבינו האט געשפריצט די בלוט אויפן מזבח ארום און ארום דאס איז געווען שתי מתנות שהן ארבע איין שפריץ אויף די ווינקל פון מזרח און צפון און די אנדערע אויף די ווינקל פון מערב און דרום פסוק כ ואת האיל און דעם ווידער ניתח לנתחיו האט ער צושניטן לויט זיינע שטיקער ויקטר משה את הראש, משה רבינו האט געדעמפט אויפן מזבח דעם קאפ, ואת הנתחים און די שטיקער, ואת הפדר און די פעטנס. פסוק כא, ואת הקרב, און די געדערים, ואת הכרעים, און די קני און די פיס, רחץ במים, האט ער געוואשן מיט וואסער, ויקטר משה את כל האיל המזבחה, משה רבינו האט געדעמפט די גאנצע ווידער אויפן מזבח, זאגט די רמבן אז די פסוק וויל זאגן אז אפילו עס איז שוין געשטאנען פריער אז משה רבינו האט ארויף געלייגט די קאפ מיט די שטיקער מיט די פעטנס, זאלסטו נישט מיינען אז דאס האט ער געטון קודם און ערשט נאכדעם האט ער געוואשן די קרב און כרעים, נאר ער האט קודם אויסגעוואשן די קרב און די כרעים פון אלע שמוץ און נאכדעם האט ער אלעס צוזאמען ארויף געלייגט אויפן מזבח. פסוק כ' האט נאר געשריבן ויקטר את הראש ואת הנתחים ואת הפדר מודיע צו זיין אז יענץ האט מען נישט געדארפט אויסוואשן. נאר די קרב וכרעים פון פסוק כ א, עולה הוא, דאס איז א קרבן עולה לריח ניחוח, דאס מאכט א גוטן ריח, און ס'איז א נחת רוח פארן אייבערשטן אז מען פאלגט אים אויס, אשה הוא לה', דאס איז א פייער קרבן פארן אייבערשטן כאשר ציווה ה' את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו. פסוק כ ב, ויקרב את האיל השני, ער האט דערנענטערט דעם צווייטן ווידער, איל המילואים, די ווידער וואס איז א שלמים. ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל, אהרן מיט זיינע זין האבן זיך אנגעלענט זייערע הענט אויף די קאפ פון דעם ווידער. זאגט רש"י איל המילואים, איל השלמים, שהמילואים לשון שלמים, מילואים מיינט דאך ערפילונגען, איז דאס א לשון פון שלמים, שלמים מיינט דאך אויכעט ערגענצן, שממלאין ומשלימין את הכהנים בכהונתם. דאס האט געענדיגט די חינוך פון די כהנים, דאס האט זיי אריינגעברענגט צו די כהונה, פאר דעם רופט מען עס אן איל המילואים. דער רמב"ן שמועסט אויס אז די דריי קרבנות וואס מען האט געברענגט, די פר החטאת מיט די איל העולה און די איל השלמים, איז די פר החטאת איז געקומען מכפר זיין אויפן מזבח, אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק, די איל העולה איז געקומען מכפר זיין אויף די כהנים. א עולה קומט דאך אויכעט צו ונרצה לו לכפר עליו, ס'קומט מכפר זיין אויף פארשידענע קלייניקייטן, און די שלמים איז פשוט געווען א שבח והודאה וואס זיי האבן געגעבן א דאנק פארן אייבערשטן אז זיי האבן זוכה געווען צו האבן א יד ושם אין דעם אייבערשטנ'ס הויז אז זיי קענען טון די עבודה פאר אים, און דאס האט זיי אריינגעברענגט אין די עבודה זייערע, און פאר דעם ווערט עס אנגערופן מילואים, דאס האט ערגענצט זייער חינוך. פסוק כ ג, וישחט און ער האט געשחטן, ויקח משה מדמו, משה רבינו האט גענומען פון די בלוט פון דעם איל השלמים, ויתן און ער האט געגעבן און ארויפגעלייגט על תנוך אויף דעם הארטן מיטלסטן שטיקל אוזן אהרן הימנית, פון אהרן'ס רעכטע אויער, ועל בוהן ידו הימנית, אויף די מיטלסטע חלק פון די דיקע פינגער פון זיין רעכטע האנט, ועל בוהן רגלו הימנית, אויף די מיטעלסטע חלק פון די דיקע פינגער פון זיין רעכטע פיס. פסוק כ ד, ויקרב את בני אהרן, ער האט אויך דערנענטערט די זין פון אהרן, ויתן משה מן הדם, משה רבינו האט ארויף געלייגט פון די בלוט על תנוך אזנם הימנית, אויף די תנוך פון זייער רעכטע אויער, ועל בוהן ידם הימנית, אויף די דיקע פינגער פון זייער רעכטע האנט. ועל בוהן רגלם הימנית אויף די דיקע פינגער פון זייער רעכטע פיס, ויזרק משה את הדם על המזבח סביב, נאכדעם האט משה רבינו געשפריצט דאס בלוט אויף די מזבח ארום און ארום, שתי מתנות שהן ארבע. פסוק כ ה, ויקח און ער האט גענומען את החלב די פעטנס ואת האליה און די וויידל, ואת כל החלב אשר על הקרב, די גאנצע פעטנס וואס איז אויף די קרב, אויף די געדערים, ואת יותרת הכבד, די רויט פלייש מיט א שטיקל פון די לעבער, ואת שתי הכליות און די צוויי נירן ואת חלבהן און זייער פעטנס, ואת שוק הימין און די רעכטע שוק, פון די בהמה, וואס דא איז אנדערש ווי א געווענליכע שלמים וואס די שויק פלעגט גיין צוזאמען מיט די חזה פארן כהן, דא האט מען נאר געגעבן די חזה פאר משה רבינו וואס ער איז געוועזן דער כהן בשעת די שבעת ימי המילואים, אבער די שויק איז ארויף געגאנגען לגבוה, מען האט עס געהעריג מקטיר געווען אויפן מזבח, און די מפרשים זאגן דעם טעם, וויבאלד משה רבינו איז געווען דער איינציגער כהן יענע זיבן טעג, א צווייטער האט נישט געמעגט אים העלפן עסן די זאכן, וואלט געווארן נותר, ווען ער וואלט באקומען סיי די חזה און סיי די שויק, ממילא האט דער אייבערשטער געזאגט אז די שויק זאל גיין אויפן מזבח, און די חזה דאס וועט גיין פאר משה רבינו, דאס איז גענוג פאר אים צו עסן אויפן טאג. פסוק כ ו, ומסל המצות אשר לפני ה', פון די קארב מצות וואס איז פארן אייבערשטן, לקח האט ער גענומען פון די דריי מינים וואס יעדע מין האט געהאט צען, האט ער גענומען איינס פון יעדע צען, חלת מצה אחת, איין רינדיגע מצה, וחלת לחם שמן אחת, און איין רבוכה רופט זיך דאס, וואס איז געוועזן מיט אסאך אויל, ס'איז געווען אפגעבריט, ורקק אחד, און איין פלאכע מצה, וישם, און ער האט עס ארויפגעלייגט על החלבים, אויף די פעטנס, ועל שוק הימין, און אויף דעם רעכטן דיכט, די אלע זאכן האט מען געמאכט תנופה אינאיינעם. זאגט רשי וחלת לחם שמן היא רבוכה דאס איז דער מין וואס רופט זיך רבוכה, און פארוואס רופט זיך עס שמן, שהיה מרבה בה שמן כנגד החלות והרקיקין, כך מפורש במנחות, די גמרא זאגט אז די אלע דריי מינים האבן געהאט א חצי לוג שמן, אבער מען האט עס נישט צוטיילט אין דריי חלקים, נאר אין צוויי, איין רביעית הלוג איז געגאנגען פאר די רבוכה אליין, און די אנדערע רביעית האט מען צוטיילט פאר די חלות און פאר די רקיקין, קומט אויס אז די רבוכה האט געהאט דאפלט אויל ווי די חלות רקיקין און פאר דעם רופט זיך דאס די חלת לחם שמן. פסוק כ ז, ויתן את הכל ער האט דאס אלעס ארויפגעלייגט על כפי אהרן אויף די הענט פון אהרן ועל כפי בניו און אויף די הענט פון זיינע זין, וינף אותם תנופה לפני ה' ער האט זיי אויפגעהויבן א אויפהייבונג פארן אייבערשטן, איז בפשטות מיינט עס אז משה רבינו האט אונטערגעלייגט זיינע הענט אונטער די הענט פון אהרן מיט זיינע קינדער און אזוי האט ער געמאכט תנופה צוזאמען מיט זיי, אזוי ווי געווענליך וואס דער כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף. איז אינטערסאנט אז דער אבן עזרא זאגט דא אז ס'מיינט אז ער האט גאר אויפגעהויבן אהרן מיט די קינדער, אזוי ווי מ'טרעפט אין פרשת בהעלותך אז מ'האט אויפגעהויבן די לוויים אליין אזוי איז געווען דא אז משה רבינו האט ארויפגעלייגט די זאכן אויף אהרן מיט די קינדער און ער האט זיי אויפגעהויבן אינאיינעם מיט די אלע זאכן. פסוק כ ח, ויקח משה אותם מעל כפיהם, נאכדעם האט משה רבינו אראפגענומען די אלע זאכן פון זייערע הענט, ויקטר המזבח און האט עס ארויפגעלייגט אויפן מזבח על העולה, אויף דעם עולה וואס איז דארט געווען פון פריער, מלואים הם, דאס איז געוועזן ערפילונגען, לריח ניחוח, צו מאכן א ריח און א נחת רוח, אשה הוא לשם א פייער קרבן פארן אייבערשטן. זאגט רש"י ויקטר המזבח, משה שימש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן, דא וואו ס'ענדיגט זיך די עבודות, פון משה רבינו, זאגט רשי אז משה רבינו האט אליינס געטוהן די עבודה די אלע זיבן טעג מיט א ווייסן העמד. על העולה, מיינט נישט אז ס'מוז ממש ליגן אויף די שטיקער עולה וואס זענען ארויף געלייגט געווארן פארדעם, נאר אחר העולה, נאך די עולה, האט מען געמאכט דעם שלמים, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, מ'זאל נישט מאכן קיין גרויסע הפסק, מ'האט נישט געדארפט ווארטן ביז די עולה ווערט אינגאנצן פארברענט, תיכף איז מען צוגעגאנגען און געמאכט דעם שלמים.

פון די איל השלמים למשה היה למנה, איז דאס געוועזן פאר משה רבינו פאר א פארציע כאשר ציוה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה, פסוק ל, ויקח משה משמן המשחה, נאכדעם האט משה רבינו גענומען פון די זאלבאויל ומן הדם אשר על המזבח און אויך פון די בלוט וואס איז געוועזן אויף די מזבח, ויז על אהרן, און ער האט געשפריצט אויף אהרן אליין אויף זיין קערפער, על בגדיו אויף זיינע קליידער, ועל בניו און אויף זיינע זוהן'ס קערפער, ועל בגדי בניו איתו, און אויף די קליידער פון זיינע זוהן מיט אים, ויקדש און ער האט געהייליגט את אהרן, דעם אהרן את בגדיו זיינע קליידער ואת בניו און זיינע זון ואת בגדי בניו און די קליידער פון זיינע זון איתו מיט אים. זאגט די משך חכמה, דער פשט פון די איתו מיינט, אז די קדושה פון אהרן איז נישט חל געווען ווילאנג מ'האט נישט געענדיגט אויך שפריצן אויף זיינע קינדער. דא ברענגט ער א ראיה פון תורת כהנים, אז די קדושה פון אהרן איז נישט פארטיג געווארן ווילאנג זיינע קינדער זענען געווארן געענדיגט אפגעזאלבט. דער רמבן. זאגט אז ער ווייסט נישט צו די שמן המשחה מיט די אויל זענען געווארן אויסגעמישט, אזוי ווי מען טרעפט יום כיפור האט מען גענומען פון די דם הפר און די דם השעיר און אויסגעמישט צוזאמען און געשפריצט, אדער ס'מיינט אז מען האט געשפריצט עקסטערע פון די שמן המשחה און עקסטערע פון די דם אשר על המזבח. דער רמבן וואונדערט זיך אויכעט פארוואס עפעס משה רבינו האט געשפריצט די הזאות הערשט נאכן מאכן די מילואים, וואס אין פרשת תצוה שטייט אז מען זאל קודם שפריצן און נאכדעם זאל מען מאכן די אייל המילואים. זאגט ער אז משה רבינו האט ארויסגעלערנט פון א פסוק אז די הזאות פון די שמן המשחה און פון די דם, דאס דארף צוענדיגן די גאנצע זאך, ממילא אלע אנדערע זאכן האט מען געדארפט טון פארדעם, און מיט דעם זאל פארטיג ווערן אויף זיי די קדושה, קומט אויס אז מען האט שוין געדארפט האבן געמאכט די אייל המילואים פון פריער. פסוק ל א, ויאמר משה אל אהרן ואל בניו, משה רבינו האט געזאגט פאר אהרן און זיינע זון בשלו את הבשר, קאכטס אפ די פלייש פון דעם שלמים פתח אוהל מועד דא ביים טיר פונעם אוהל מועד, ושם תאכלו אותו און דארט זאלט עטס עם עסן, ואת הלחם אשר בסל המילואים, און אויך די איבעריגע ברויטן וואס זענען געווען אין די קארב פון די מילואים, כאשר צויתי, אזוי ווי איך בין באפוילן געווארן לאמור צו זאגן, אהרן ובניו יאכלוהו, אז אהרן מיט זיינע זין זאלן דאס אויפעסן? זאגט די משך חכמה א אינטערעסאנטע פשט אין דעם פסוק, משה רבינו זאגט פאר אהרן מיט זיינע קינדער, כאטשיג געווענליך קאכן באלאנגט נישט פאר די מענער, ס'איז א פרויערישע פליכט, אזוי ווי ס'שטייט אין די משנה מסכת כתובות, דאס איז איינע פון די פליכטן פון א פרוי צו איר מאן אז זי דארף אים צושטעלן דאס עסן. אבער דא האט זיך נישט געפאסט אז א פרוי זאל אריינקומען ביים פתח אוהל מועד כדי צו קאכן, און די זאכן טאר מען דאך נישט ארויסטראגן, ממילא זאלן זיי עס אליין קאכן, האט ער זיך געברענגט א ראיה צו דעם פון דעם וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן אהרן ובניו יאכלוהו, וואס איז די סיבה פארוואס נאר די זכרי כהונה האבן דאס געמעגט עסן, אויך די זעלבע טעם, כדי די פרויען זאלן נישט אריינקומען דארטן במקום קדוש, ס'פאסט נישט אז פרויען זאלן זיך דרייען אין די עזרה. אדער ווי אין דעם פאל אין פתח אוהל מועד, ממילא פון דעם וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז נאר אהרן מיט זיינע זין זאלן דאס עסן, איז דאך געדרינגען אז פרויען האבן זיך נישט וואס צו דרייען דארט, ממילא איז אויך די חלק פון קאכן, וואס הגם געווענליך באלאנגט עס פאר די פרויען, אבער יעצט זאלן זיי אליין דאס אפקאכן. פסוק ל ב, והנותר בבשר ובלחם, דאס וואס וועט איבערבלייבן פון די פלייש און פון די ברויט, מען קען דאך נישט אויפעסן אזויפיל פלייש און ברויט יעדן איינציגן טאג, באש תשרופו, אין פייער זאלט עטס אים פארברענען. דא שטייט נישט ואם יותר, נאר והנותר, וואס דאס איז משמע אז ס'וועט זיכער איבערבלייבן, אין פרשת תצוה איז יא געשטאנען ואם יותר, זאגט די פנים יפות אז אין פרשת תצוה האט אים דער אייבערשטער נישט געהייסן ווען צו מאכן די שבעת ימי המילואים, אז דאס מוז ווערן געמאכט נאך פאר די משכן ווערט אויפגעשטעלט, ער וואלט עס געקענט מאכן נאך ראש חודש ניסן, וואס דעמאלטס איז די משכן געבליבן שטיין די גאנצע צייט, וואלט בכלל נישט געבליבן קיין נותר, ווייל מען קען א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט אויפעסן די אלע פלייש און ברויט. אבער דא, וואס ער האט למעשה געמאכט די שבעת ימי המילואים נאך פאר ראש חודש ניסן, וואס יעדן טאג האט מען צענומען די משכן און די מדרש זאגט אפילו מער ווי איינמאל א טאג, מען האט עס אויפגעשטעלט און צונומען, אויפגעשטעלט און צונומען, כדי מען זאל זיך גוט איינגעוואוינען אין אלע דינים פונעם אויפשטעלן און צונעמען, און איינמאל מען האט צונומען די משכן, טאר מען שוין נישט עסן פון די קדשים פלייש, ס'האט א דין אזוי ווי ס'נישט מער פתח אוהל מועד. און אפילו מען שטעלט עס צוריק אויף, אבער ס'איז נדחה געווארן, מען טאר עס שוין נישט עסן, ממילא דא שטייט א לשון והנותר, ס'איז זיכער געווארן נותר, און ער זאגט דא אז די נותר פון די בשר און די לחם זאל מען פארברענען אין פייער, ס'איז נישט קיין ספק, ס'איז א זיכערע זאך אז ס'ווערט נותר ווייל מען צענעמט דאך די משכן כסדר. פסוק ל ג ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פון דעם פּלאַץ דאָ, פאָרנט פונעם טיר פונעם אוהל מועד, אין דער חצר פונעם אוהל מועד, זאָלט עטס נישט אַרויסגיין, שבעת ימים, זיבן טעג, עד יום מלאות ימי מלואיכם, ביז דער טאָג, וואָס ס'וועט זיך אָנפילן ענקערע מליאים-טעג, כי שבעת ימים ימלא את ידכם, ווייל זיבן טעג טוט ער אנפילן ענקערע הענט, מען האט געדארפט זיבן טעג זיצן דארטן און זיך צוקוקן פונקטליך וויאזוי משה רבינו טוט די עבודות, און זיך אפלערנען וויאזוי זיי זאלן שפעטער איבערנעמען און טון די אלע עבודות. די אבן עזרא און אנדערע שמועסן דא אויס אז דאס מיינט נישט אז מען האט געדארפט ממש פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג זיצן פתח אוהל מועד, א מענטש איז דאך א מענטש, ער דארף זיך גיין דערווייטערן צו טון מענטשליכע געברויכן, נאר ס'מיינט, דער רמבן זאגט ס'מיינט בשעת די עבודות, אדער על כל פנים, ווען א מענטש שפירט אז ער מוז אוועק גיין, ער מוז זיך דערווייטערן, ער דארף טון א מענטשליכע פליכט, האט ער זיך זיכער געמעגט דערווייטערן. פסוק ל ד, כאשר עשה ביום הזה, אזוי ווי משה רבינו האט געטון אין דעם ערשטן טאג פון די מלואים, ציוה ה' לעשות לכפר עליכם, האט דער אייבערשטער באפוילן צו טון די אלע זיבן טעג כדי צו מכפר זיין אויף ענק. דאס איז די פשוטע פשט, זאגט רש י ציוה השם לעשות כל שבעת הימים, ורבותינו דרשו אז מען לערנט פון דא ארויס אויף אנדערע צייטן אויכעט, אז פונקט ווי מען האט יעצט געטון פאר ראש חודש ניסן האט מען זיבן טעג זיך צוגעגרייט דערצו, די זעלבע זאך לעשות זה מעשה פרה, ווען מען וויל מאכן א פרה אדומה דארף מען אפשיידן דעם כהן וואס גייט מאכן די פרה אדומה זיבן טעג פון פריער און מען דארף שפריצן אויף אים צו מאכן אים ריין, און לכפר זה מעשה יום הכיפורים, וללמד דאס לערנט אונז ארויס, שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכיפורים שבעת ימים, דער כהן גדול וואס גייט אריין גיין לפני ולפנים האט מען געדארפט אפשיידן פון זיין שטוב זיבן טעג פאר יום כיפור, וכן הכהן השורף את הפרה האט מען אויכעט אפגעשיידט פון זיין שטוב צו א לשכה וואס איז געוועזן דארט אין בית המקדש זיבן טעג פאר ער האט פארברענט דעם פרה אדומה, דאס לערנט מען ארויס פון א גזירה שווה, ציוה ציוה. פסוק ל ה, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ער חזר'ט איבער נאכאמאל די ציווי אז ביים טיר פון אוהל מועד זאלט איר זיצן ביי טאג און ביי נאכט זיבן טעג, ושמרתם את משמרת ה', איר זאלט אפהיטן די אפהיטונג פונעם אייבערשטן ולא תמותו, ער חזר'ט עס איבער ווייל ער וויל דא ארויסברענגען אז נאר אויף דעם אופן וועט איר נישט שטארבן, אבער אויב איר וועט נישט אויספאלגן חלילה דא א חיוב מיתה אויף ענק, כי כן צויתי ווייל אזוי בין איך באפוילן געווארן. מיינט ער דא צו זאגן אז אפילו אין פרשת תצוה זעהט מען נישט קיין ווארט פון דארפן זיצן פתח אוהל מועד זיבן טעג און נישט מעגן אוועק גיין, אבער זאלסט מיר גלייבן אויפן ווארט אז אזוי בין איך באפוילן געווארן, דאס איז א קבלה פון תורה שבעל פה וואס משה רבינו האט אזוי מקבל געווען מפי הגבורה. זאגט רשי ולא תמותו הא אם לא תעשו כן, אויב עטס וועטס נישט טוהן אזוי ווי איך האב ענק דא באפוילן, הרי אתם חייבי מיתה זענט עטס מחויב מיתה. פסוק ל ו, ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציוה ה' את ביד משה, אהרן און זיינע קינדער האבן געמאכט די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט באפוילן דורך משה רבינו. זאגט רש י ויעש אהרן ובניו להגיד שבחם שלא היטו ימין ושמאל, ער דערציילט דא די לויב פון אהרן מיט זיינע קינדער אז זיי האבן נישט גענייגט רעכטס אדער לינקס, אפילו די אלע עבודות האט דאך אזויפיל איינצלהייטן, אזויפיל פרטי דינים, וואס איז זייער זייער שווער די ערשטע מאל בפרט ווען מען קומט טון די עבודות, דאך האבן זיי פונקטליך אויסגעפאלגט יעדע זאך, זיי האבן זיך נישט גערירט קיין משהו רעכטס אדער לינקס, אין תורת כהנים שטייט אז זיי האבן עס געטון מיט אזא שמחה נאכדעם וואס זיי האבן עס געהערט פון משה רבינו כאילו זיי האבן עס געהערט פונעם אייבערשטן אליין, עס האט זיי גארנישט געשטערט די פאקט אז זיי האבן עס באקומען דורך א שליח, און זיי האבן זיך געפריידט און זיך צוגעכאפט דערצו און עס אויסגעפירט. מיט א אמת'ע ריינע כוונה לשם שמים פונקט ווי זיי וואלטן עס געהערט פונעם אייבערשטן אליין.